לוי'ס עליה. די לעצטע טעג אין חודש תשרי. ווייסע לאנגע שורות בושלען האבן זיך דורכגעטראגן איבערן הימל, ציענדיג העט ווייט אין די מזרח לענדער. פייכט און מרה-שחורה'דיג ליגן די פעלדער, די נידעריגע, דינע גרעזלעך גרינען זיך בלאס אין דער ליכט פון די שוין קיהלערע זון-שטראלן. ווייסע לאנגע הארבסט-פעדים שפינען זיך ארום די

פייוויש, דער געוועזענער ערשטער פלוינער קאלאניאל-סוחר, היינט דער יורד, רעדט ארויס ווי פאר זיך מיט איבערצייגונג, האלטנדיג דעם קאפ אראפגעלאזט, מען דארף גאר האבן א שטארקן רצון, קאן מען אלץ דורכברעכן. ווי איינער נעמט זיך פאר, אזוי פירט מען אים מן השמים. פנחס'ל שניט-סוחר, אויסגעטאן אינגאנצן פון גשמיות, גייט נאך פייוויש'ן ווי א שאטן, ער האט נאך ליב ווי אמאל אין די גוטע צייטן ארויסצוזאגן זיין חוות דעת, שאקלט ער מיט די שיקלדיגע ידען אייגעלעך. לוי איז גארנישט קיין בטלן, ער האט באוויזן דורכצוברעכן אלע מניעות און צו באווייזן א קונץ, צו זיין דער ערשטער פלוינער תושב וואס איז עולה קיין ארץ ישראל. און איך זאג אייך, ווארפט אריין זיין מיינונג דער יושב ראש פון די שלומי אמוני, די זאך וועט נישט האבן און קאן נישט האבן קיין קיום, לוי וועט נאך צוריק קומען קיין פלוינא. פייוויש פראטעסטירט, אה, לוי ער איז נישט פון די היינטיגע, פון די ניי אויפגעקומענע ציוניסטן, ער איז פון די אלטע חובבים, ס'איז זיין משאת נפשו ווי ער רופט עס אן. און פייוויש קוקט זיך ארום אין אלע זייטן צו זעהן אויב קיינער וואונדערט זיך נישט וואס ער, פייוויש דער יורד, מישט זיך גאר אין כלל עניינים. יאנטשע געוואזער אטעמט שווער, ער פארעט זיך שטארק ביים שוואגער'ס אפפארן, ער האט אין דעם טאג פארגעסן אפילו דעם הפסד וואס ער האט געליטן צוליב די חברה שלום ושלווה פון וועלכע עס איז גארנישט געווארן, אצינד איז די איינציגע האפענונג לוי, ער וועט זיך שוין דארטן ארומקוקן פאר זיינעטוועגן, זאל ער אליין אדער דער זון אָ, די אַסמע, די אַסמע! אין אַ צווייט רעדל האָבן זיך באַראַטן די בעל-מלאָכות וואָס צו טוען צוליב לויס אָפּפאָרן. אַז מע דאַרף עפּעס טוען איז פאַר קיינעם קיין ספק נישט געוועזן. יוקל שניידער טענהט, מיר פאַרלאַנגן דורכאויס לוי זאָל אונדז צושיקן באַלד נאָך זיין אָנקומען אַ בריוול און אַרויסשרייבן בפרטיות ווי אַזוי די שניידעריי זעהט דארטן אויס צו מען דארף מיטנעמען די מאשינען אדער מען באקומט דארטן זינגערן אויפן ארט. מנשה דער רוזשעדאווער שוסטער האט געווארנט, זאל ער נאר נישט פארגעסן געוואר צו ווערן וועגן שוסטעריי, מען זאגט אז מען גייט דארטן בארוועס. ירוחם אלרייטניק איז צוגעקומען פון הינטן ארויסגעזאגט זיין מיינונג קורץ, א כאלערע זאל עס כאפן לוי פארט טאקע, און ס'איז נישט געווען צו וויסן צו די זאך טוט אים הנאה אדער ער איז אומצופרידן. שלום קצב, וואס האט לוי'ן שטענדיג מבטל געווען און פיינט געהאט מיט דער אלטער שנאה פון אן עם הארץ צו א תלמוד חכם, האט געברענגט א געבראטענעם לעקער מיטצונעמען לוי'ן אויף די נסיעה. די צעירי מזרחי האבן צוגעפירט בריטשקעס, פלוינער באלאגאלעס האבן זיך מתחייב געווען אראפצופירן בחינם דעם עולם צו דער באן לכבוד לוי'ס אפפארן קיין ארץ ישראל. די שטוב איז געווען פול, יעדער האט געהאלפן פאקן די זאכן, אלטע איז געשטאנען אין א ווינקל און די טרערן זענען איר גערינען איבער די באקן, שווער געווען צו וויסן צו דאס זענען טרערן פון פרייד אדער פון צער, די שכנטעס האבן זי בארואיגט, נארעלע! ס'איז דאך נישט אמעריקא, דיין מאן פארט דאך נישט מי יודע ווי ערגעץ מעבר לים, אין קורצן וועט ער דיך אראפנעמען מיט די קינדער. אין הארצן האט מען זי מקנא געווען צוליב די זכיה וואס זי האט ביי גאט. אין די פעדער הייזער און אויף די שוועלן פאר די געוועלבער האבן זיך אוועקגעשטעלט די אביוואטעלעס פון פלוינע און מיט נייגעריגקייט זיך צוגעקוקט ווי אזוי די אידן פארען זיך ביים אפפארן פון א זייעריגן קיין פאלעסטינא טייל

האבן אפגעלאכט פון פאלעסטינע, באזונדערס האבן זיי פארדראסן דאס וואס לוי מיינט טאקע מיט דער זאך ערנסט. שמואל בערקע האט א קנעל געטאן מיט דער בייטש און פון אלע זייטן האט זיך דערהערט, צאתך לשלום! די מארק אידן האבן זיך אנגעהאנגן ביי די דריי זייטן פון דער בריטשקע און אויסגעצויגן צו לוי'ן די הענט, ס'האט אויסגעזען ווי חסידים וואלטן זיך געזעגנט מיט זייער רעבן. די זיצערנס אין גאס האבן פון די שטעלן צוגעשאקלט לוי'ן מיט די קופקעלעך אויף די קעפ, לוי איז געזעסן אויפן אויבערשטן געזעץ פון דער בריטשקע, דאס פנים זיינס האט געפלאמט, דער שווארצער ראק האט אים צוגעגעבן גרויס חשיבות, דאס הארץ איז געוועזן איבערפולט פון שמחה, עפעס האט געברויזט און זיך איבערגעגאסן ביי אים איבער די ברעגעס. ער איז געזעסן אָן ווערטער און געלאָזט זיך דריקן די האַנט. די בלויע אויגן, פֿאַרצויגן מיט אַ גלאַנץ, האָבן געקוקט ווײַט, ווײַט אין די מרחקים. געשלאָגן האָט די שעה פֿון פֿאַרגעלטונג, דאָס שטענדיקע ליידן צוליב ציון, די חיבורים, די רעדעס, דאָס כּסדר דערוועקן דעם עולם, וואָס פֿלעגט אים שטענדיק אויסלאַכן. אַלץ איז מיט אַ מאָל אויפֿגעשווימען אין זײַן זיכּרון, און לוי האָט געפֿילט אַ טיפֿע דאַנקבאַרקייט צו זיך אַליין ווי א פאטער האט ער געקוקט אצינד אויף דעם עולם באגלייטערס, אויף זייערע שטראלנדיגע פנימער אין וועלכע די אויגן האבן געלויכטן מיט האפנונג, אין דעם אלעם האב איך א חלק, האט ער געטראכט מיט שטאלץ. ניין, נישט גערעכטיגט זענען געווען זיין זוהן מאטעס'ס ווערטער, טאטע, דו פארפירסט דעם עולם, וויגסט זיי איין אין זיסע חלומות און רייסט אפ די פאלקס-מענטשן פון קאמף פאר'ן טאג-טעגליכן לעבן. ניין, נישט גערעכטיגט זענען געווען די דאזיגע ווערטער, און זיין הארץ קלאפט אצינד ריטמיש צום טאקט פון זיינע מחשבות. ער לאזט זיך מיטרייסן מיט דער התלהבות פון עולם וואס באגלייט אים, און פילט אז קיין שום זאך איז נישט בכח אויסצולעשן דאס פייער פון דעם אידעאל וואס ברענט אין אים. דער פעראן פון וואקזאל איז פול געווארן מיט מענטשן, די צעירי מזרחי, לויס שטענדיגע לייב-גווארדיע האבן זיך אויסגעשטעלט אין א שפאלער, אין זייערע הענט האבן געפלאטערט א ווייס-בלויע פאן, אויסגעהאפטן דורך די מיטגלידערינס פון פאראיין התקווה. לויס הויזגעזינד איז געשטאנען אן א זייט, נישט געקאנט צוקומען און צוליב דעם כבוד וואס מען האט אנגעטון לוין. ס'האט אויסגעזען ווי לוי וואלט אנגעהערט דעם כלל מער ווי זיי. דער פראסטער עולם, די בעלי מלאכות האבן זיך אנגעטון כח, זענען צו צו לוין ארויס מיט זייערע פארדערונגען. בעלי עגלות מיט מגושמדיגע פענימער מערסטנס בעטקעסלײַט זענען געשטאַנען מיט די בײַטשן אין די הענט און געגאַפֿט, נישט װיסנדיק, װאָס פֿאַר אַ טענה זײ זאָלן האָבן צו לוין. אין דער װײַטנס איז אױפֿגעהױבן געװאָרן דער סיגנאַל. מיט אַ מאָל האָט זיך דערהערט אַ געזאַנג, און חבֿרה יונגװאַרג האָט אין די אױגן פֿון די באַן-באַאַמטע געמאַכט אַ ראָד, אַרײַנגענומען לוין אין דער מיט און אָנגעהױבן טאַנצן אַ האָראַ, דער באן-נאטשאלניק איז געשטאנען א מבולבל'דיגער און נישט געוואוסט וואס ער האט צו טאן. פלוצלינג האט לוי גענומען די ווייס-בלויע פאן, אוועקגעשטעלט זיך אין מיטן און אויסגערופן, ברידער און שוועסטער! דער עולם איז שטיל געבליבן און לוי האט אנגעהויבן, ס'איז אנגעקומען דער גרויסער טאג, דער טאג פון שלומים לרוב ציון. איך שייד מיך מיט אייך, אבער א שטיק פון מיין הארץ בלייבט דא מיט אייך. ביז איצט האָב איך געבויט ציון געבויט אין אייערע הערצער געבויט מיט ווערטער היינט פאָר איך בויען ציון מיט די הענט בחומר ובלבנים מיט ליים און ציגל מיין משאת נפש איז אָבער אויך אייך צו זעען צום ווי אַמשנעלסטן אויף די הרי יהודה און עמק יזרעאל. אויף לוי'ס פנים האבן זיך אפגעשלאגן די שטראלן פון די פארגייענדיגע זון, די פארזאמלטע האבן געקוקט מיט יראת הכבוד אויף אים, און באלד אויפ'ס ניי אויסגעבראכן מיט א שטורמיש געזאנג. פריער דאס יונגווארג, דערנאך די עלטערע מענטשן. ס'האבן געזונגען מיידלעך און בכבוד'דיגע אידן צוזאמען. דער טויבער עזריאל האט אויף א וואונדערליכן אופן אויפגענומען דאס געזאנג און געשטאנען א פארבליפטער נעבן לוי'ן. די איציק לייב'ס, די גאנצע משפחה, די שיכור'ס, די בעטקעס, אלטער'ס, אלווא'ס, שלום קצב, בעבע יידע מיט די בנים, און שימעלע ברייטבארד, דער חלוץ, אלע אלע זענען זיי געוועזן פארזאמלט ארום לעווי'ן. ווען די באן איז אנגעקומען, איז ס'געזאנג געווארן נאך שטארקער און העכער. הידד-געשרייען האבן פארהילכט די לופט. די פאסאזשירן פון די צווייטע קלאס האבן מיט פארוואונדערונג ארויסגעקוקט דורך די פענסטער, נישט פארשטאנען וואס דא קומט פאר. אָט האָט זיך אין איינעם פון די פענסטער באַוויזן די בלוי-ווייסע פאָן, צוזאַמען מיט לעוויס פּנים, און דאָס געזאַנג האָט אָנגעהויבן ווערן טרויעריקער, ווי צום געזעגענען זיך, באַלד וועט לעווי אָפּפאָרן, אָפּפאָרן אויף אייביק, און פּלוינע וועט בלייבן פאַריתומט. לעווי האָט מיט אַן אומעטיקן בליק אַרומגענומען דעם גאַנצן פּעראָן, אין עק וואָקזאַל איז געשטאַנען דוד מאיר דער מקובל און געקוקט אויף אים מיט טרויעריקע, גאָר טרויעריקע אויגן. זיינע ליפּן האָבן זיך באַוועגט, ווי זיי וואָלטן עפּעס געבעטן. פּלוצלינג האָט פון דער אַנדערער זייט באַן זיך דערהערט אַ ניי געזאַנג. פון דעם פּאַרקן האָבן זיך אָנגעהויבן באַווייזן איינצלנע קעפּ. באַלד זענען די חברים פון נאָדל-פאַראיין אַריבערגעשפּרונגען דעם פּלויט. בנימין מלמדס זון מיט דודל בלחש האָבן זיך געמאַכט אַ וועג דורכן עולם. שמואלקע פייווישעס איז אַרויסגעקראָכן אויף זייערע אַקסלען און געהאַלטן אַ קורצע רעדע געגן ענגלאַנד. ס'האבן זיך שוין דערהערט די ערשטע נידערס. דער דארער סענדער איז צוגעשפרונגען צום פענסטער פון וואגאן און געוואלט ארויסרייסן פון לעווי'ס האנט די ווייס-בלויע פאן. אין דער זעלבער מינוט האט אין ליפא סטאלער'ס האנט א פאך געטאן עפעס רויטס. דער צוג האט גערירט. לעווי פילט אז ער פארלאזט זיין היים פלוינע אויף אייביג. עס דערמאנען זיך אים יהודה הלעווי'ס ווערטער מיט וועלכע ער האט זיך געשיידט מיט שפאניע. אויך אים ווילט זיך זאגן עפעס אזוינס שטארקס און טרויעריגס פון וועלכע די גאנצע נשמה זאל א ציטער טאן. די זון איז פארגאנגן, ס'האט א בלאז געטאן דאס ערשטע הארבסט ווינטל און דערטראגן צו לעווי'ס אויערן דעם ווייסן אפקלאנג פונעם התקווה געזאנג, אין וועלכן ס'האבן זיך אריינגעריסן די עכא'ס פון דעם ליד וואס עס האבן געזונגען די קאמענקערער. ווארשע, נײַנצן אַכט און צוואַנציק, נײַנצן דרײַסיק.